זאגט די משנה, בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אין מוליכין, מען טאר נישט פירן את הסולם א לייטער משובך לשובך, אין דעם שובך געפינט זיך דארט טויבן, און איך וויל פון דארט ארויס נעמען טויבן יום טוב צו שעכטן, טאר איך נישט פירן דעם לייטער פון איין שובך צום אנדערן שובך. אבל אבער, מטהו, איך קען איבערבייגן די לייטער מחלון לחלון. ס'איז פארהאנען אינעווייניג אין דעם שובך איז דא אפגעטיילטע ווענט, איז די די האבן די פענסטער אין דער זייט די האבן די פענסטער אין די אנדערע זייט, איז איבערבייגן פון איין פענסטער צו דעם אנדערן מעג מען יא, אין זעלבן שובך, אבער טראגן די לייטער פון איין שובך צום אנדערן טאר מען נישט. די בית הלל מתירים, די בית הלל זאגן אז מען מעג יא פירן דעם סולם משובך לשובך, רש"י, אין מוליכין את הסולם, קא סלקא דעתך, מיר האבן יעצט געלערנט אין די הוה אמינא, סולם המיוחד לכך, א לייטער וואס איז באשטימט פאר א שובך, וניכר ס'איז קאנטיג שהוא של שובך, אז דאס איז פון שובך, דעריבער זאגן די בית הלל אז מען מעג. וטעמא דבית שמאי דאסרי. אויב אזוי פארוואס זשע טוען די בית שמאי אסר'ן? אויב ס'איז סולם של שובך זעט מען דאך אז ער דארף עס נישט האבן צו טון קיין מלאכה, נאר ער דארף ארויסנעמען טויבן פון שובך. מפרש בגמרא דאסרי די גמרא מפרש ואף על פי שבא ליטול גוזלות לשמחת יום טוב דעם טעם זאגט די גמרא מחלון לחלון. באותו שובך עצמו, אין זעלבן שובך איז דא פארשידענע פענסטער וואס שכן דרך שובך, אזוי איז דער סדר פון דעם שובך פון דער שטייג פון די טויבן, להיות בו ס'זאל זיין אין אים מחיצות הרבה, אסאך ווענט, קן א באזונדער נעסט לכל זוג וזוג, וחלון און ס'איז דא א פענסטער לכל קן וקן, זאגן מיר אז כאטש מ'טאר עס נישט נעמען פון איין שובך צום אנדערן, אבער ווען מען זאגט איבערבייגן די אויבערשטע טייל פון איין פענסטער צו דעם אנדערן מעג מען. אמר רב חנן בר אמי, האט רב חנן בר אמי געזאגט, מחלוקת, ווען איז די מחלוקת פון די בית שמאי און די בית הלל אז די בית שמאי אסר'ן צו פירן דעם סולם משובך לשובך, דאס איז ברשות הרבים, ווען ער דארף טראגן די לייטער דורך דעם רשות הרבים, צי דער שובך איז אין רשות הרבים, אדער ער דארף טראגן פון איין שובך צו דעם אנדערן דורך רשות הרבים. די בית שמאי סברי, די בית שמאי האלטן, הרואה, דער וועלכער זעט ער טוט טראגן די לייטער, אומר, וועט ער זאגן להטיח גגו הוא צריך, ער גייט שמירן דעם דאך מיט ליים, ער גייט טון א מלאכה אין יום טוב, ווייל די דעכער וועלכע איז אונזערע דעכער, די פלאכע דעכער האט מען געפלעגט זיך באנוצן אנדערע ערטער באנוצן זיך אויף דעם דעכער איז ממילא טוט מען ווי מען זאגט באשמירן פון מיט ליים ס'זאל ס'זאל אראפרינען אזוי אז די וואסער זאל זיין גלאטיג משום מראית עין טאר מען נישט ובית הלל סברי די בית הלל האלטן שובכו ווייל דער לייטער איז דאך קאנטיג אז ס'איז פון א שובך. מוכיח עליו, דאס ווייזט אויס אז ער גייט נישט טון קיין מלאכה, דעריבער זאגן די בית הלל אז מען מעג, אבל ברשות היחיד, ווען ער דארף טראגן די לייטער אין רשות היחיד פון איין שובך צום אנדערן, דארט אין רשות היחיד זעט דאך קיינער נישט, דברי הכל מותר, האלטן די בית שמאי אויכעט אז מען מעג טראגן די לייטער. פון איין שובך צום אנדערן שובך, פרעגט די גמרא, איני, ס'איז דאך ניט אזוי, והא דאך אמר רב יהודה אמר רב, רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס וועגן, כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין, אומעדום וואס די חכמים האבן געזאגט, אז מען טאר נישט דערזען טון די זאך צוליב דעם מענטש, וואס דער מענטש וועט חושד זיין, איז אפילו בחדרי חדרים אסור, איז אפילו בחדרי חדרים איז אויכעט אסור, איז דאך א קשיא פון וועמען? פון רב'ן אויף רב חנן, כאטש רב איז דאך געווען אן אמורא, שטענדיג פרעגט מען א קשיא פון א תנא אויף אן אמורא, נאר רב, ער איז געוועזן רבן של כל בני הגולה היה בדורו. חוץ משמואל, שמואל איז נישט געווען זיינס קיין תלמיד, א חבר, ממילא אז רב ער איז דאך געווען דער ערשטער דור פון די אמוראים, און ער איז געווען דער רבי ווי מען זאגט פון אלע אמוראים פון זיין דור, פרעג איך א קשיא פון רב'ן אויף רב חנן, ווי קומט דאס אז רב חנן זאל קריגן אויף רב'ן? ענטפערט די גמרא. תנאי היא, ס'דא א מחלוקת אין דעם פון תנאים, ס'דא א תנא וואס ער האלט ווי רב חנן אז ברשות הרבים טאר מען נישט, מפני מראית עין, און בחדרי חדרים מעג מען יא. דתניא מיר האבן געלערנט אז איינער איז געגאנגען אויפן וועג און ס'איז געווארן נאס זיינע מלבושים, אין רעגן וואסער צי אנדער סיבה, שוטחן בחמה, זאלן זיי אויסשפרייטן אויף דער זון, זאלן זיך אויסטריקענען. אבל לא כנגד העם, אבער נישט קעגן די מענטשן, ווייל מענטשן וועלן חושד זיין, ער האט עס געוואשן. זע איך דאך שוין אז דער תנא האלט אז א זאך וואס איז אסור משום מראית עין, אויב עס איז א מקום צנוע, מעג מען. איז רב חנן האלט ווי דער תנא. יעצט ר' אלעזר ור' שמעון אוסרין, ר' אלעזר און ר' שמעון זיי לערנען אז אויב ס'איז אסור מפני מראית העין איז אפילו במקום מוצנע אפילו א באהאלטן ארט איז אויך אסור. וואס זשע האבן מיר געלערנט אין דעם לשון, אז ווען איז די מחלוקת פון די בית שמאי מיט די בית הלל. דווקא ברשות הרבים, דווקא ווען מען דארף עס טראגן אין רשות הרבים, אין וועלכע לייטער רעדט זיך? די לייטער באלאנגט צו דעם שובך. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב חנן בר אמי, רב חנן בר אמי, רב חנן בר אמי האט געזאגט, דאס איז א זיכערע זאך אז ברשות הרבים טאר מען נישט, נאר די מחלוקת איז ברשות היחיד צו מען מעג אין רשות היחיד ווען קיינער זעט נישט, דבית שמאי אית להו דרב יהודה אמר רב, די בית שמאי האלטן אזוי ווי רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ן אז יעדע זאך וואס איז אסור מפני מראית העין איז אפילו בחדרי חדרים אויך אסור. ובית הלל לית להו דרב יהודה אמר רב, און די בית הלל האלטן נישט וואס רב יהודה האט געזאגט פאר רב'ס, אבל ברשות הרבים, אבער אין רשות הרבים דברי הכל אסור, האלטן אלע אז מען טאר נישט טראגן די לייטער, ווייל דער וואס וועט זען ער טראגט די לייטער וועט ער זאגן ער גייט טון א מלאכה יום טוב, ער גייט שמירן דעם דאך. זאגט די גמרא לימא, מיר וועלן פריער לערנען דעם צווייטן פשט פון רשי וואס רשי פרעגט עס אפ, לימא, מיר וועלן זאגן רב דאמר כבית שמאי, רב האלט אזוי ווי די בית שמאי, ווייל ווער האלט דא דעם דין אז ווייל עס איז אסור אין רשות הרבים איז עס אויכעט אסור אין רשות היחיד, די סברא האלטן דאך די בית שמאי, דעמאלטס זאגן רב זאגט ווי די בית שמאי. זאגט די גמרא, תנאי היא, ס'איז אין דעם א מחלוקת פון תנאים, דתניא, מ'האט געלערנט שוטחן בחמה אבל לא כנגד העם, ווי אויב איינעם איז געווארן נאס די מלבושים ער וויל זיי אויסטריקענען אין שבת שפרייט ער זיי אויף די זון אבער נישט דא וואו ס'איז דא מענטשן ווייל מ'וועט אים חושד זיין ער האט זיי געוואשן, רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים. וואס זשע איז, ווי ווער וועט האלטן רב, ווי ווער וועט האלטן רב, ווי ר' אלעזר ור' שמעון, זאגט רש"י וואס פאר וואס פאר א פשט פון דעם איז, האלטן די די די ר' אלעזר ור' שמעון אזוי, איז די בית שמאי זענען דען געווען יחידים? ס'איז די בית שמאי דאך אויך געווען ווי מען זאגט אסאך חכמים, ס'איז נאר וואס דען אויב מען קריגט זיך מיט די. בית הלל איז די הלכה כבית הלל, גיב צו נאך צוויי צו די בית שמאי, אבער שטענדיג איז דאך דער כלל הלכה כבית הלל, וואס איז די זאך געווארן מיט דעם פארענטפערט אז רב וועט זאגן ער האלט ווי רב אלעזר און מיט רב שמעון אין דער צייט ווען זיי האלטן נישט אזוי ווי די בית הלל לערנט רש י א צווייטן פשט אז נישט די קשיא איז אויף רב'ן נאר די קשיא איז אויף רב חנן לויט דיר רב חנן וואס דו רב חנן זאגסט אז לויט דיר ברשות הרבים האלטן אלע מ'טאר נישט, נאר וואס דען ברשות היחיד זאגן די בית שמאי אז ווייל מ'טאר נישט אין רשות הרבים איז בחדרי חדרים אויך אסור, און די בית הלל רעכנט זיך נישט מיט דעם, פרעג איך דיר רב חנן, לימא רב דאמר כבית שמאי, קומט דאך אויס לויט דיר נאך. אז רב וואס ער זאגט אז ס'איז אסור בחדרי חדרים זאגט ווי די בית שמאי, ער וועט זיך זיכער נישט אפלאזן די בית הלל אז ער זאל טוהן ווי די בית שמאי, דעריבער מוז איך אנדערש לערנען פשט אז לויט די בית הלל איז אפילו ברשות הרבים אויכעט מותר מכח די סברה ווייל שובכו מוכיח עליו, ווייל אויב ס'זאל זיין ברשות הרבים אסור און ברשות היחיד מעג מען טראגן די לייטער וואלט רב. נישט געזאגט א דין אזוי ווי די בית שמאי. יא, דאס הייסט דו רב חנן לויט דיר נאך קומט דאך אויס אז רב האט ווי געזאגט געמאכט א טעות, ענטפערט אויף דעם די גמרא תנאי היא, רב חנן וועט דיר זאגן, ניין, רב האלט טאקע אז די בית הלל לערנען אז אין רשות הרבים איז אויך מותר. רב קריגט אויף מיר, דאס איז זיכער רב האלט אז לויט די בית הלל מעג מען, און סיי רשות הרבים סיי רשות היחיד, איי דו פרעגסט אויף מיר, היתכן ווי קום איך אז איך זאל זאגן אז רשות הרבים טאר מען נישט און בחדרי חדרים מעג מען, ס'איז דאך נישט קיין חילוק, נאר איך האלט ווי דער תנא וואס דער תנא זאגט. שוטחן בחמה, וואס דער תנא האלט דאך נישט דעם דין פון רב'ן, ווייל דער תנא זאגט דאך מי שנשרו כליו שוטחן בחמה אב אבל לא כנגד העם, און לויט דעם תנא וואס דער תנא לערנט אז ס'איז דא א חילוק צווישן בפרהסיא ביז בצנעה, דאס הייסט זיי וועלן טאקע איינלערנען אזוי ווי איך זאג. אז ווען האבן די בית הלל מתיר געווען נאר אין רשות היחיד, אבער רב אלעזר און רב שמעון און וואס זיי האלטן וואס רב האלט ווי זיי אז וואס אז דא וואס איז אסור ברשות הרבים איז אסור ברשות היחיד אויכעט, זיי מוזן לערנען אז די בית הלל זענען מתיר אפילו ברשות הרבים אויך. רש י. אין די משנה האט מען דאך געהאט א מחלוקת פון די בית שמאי און די בית הלל צו מען מעג פירן א לייטער פון איין שטייג פון טויבן צו א צווייטן שטייג, די בית שמאי אסר'ן צו פירן און די בית הלל זענען מתיר, זאגט די גמרא מתניתין, אונזער משנה דלא כהאי תנא איז נישט מיט דער תנא, ווייל דער תנא וואס מיר וועלן באלד לערנען האלט אז פירן די לייטער האלטן אלע מען מעג, נאר זייער מחלוקת איז צו איך מעג איר צוריק לייגן אויף דעם ארט ווי ס'איז פריער געוועזן דתניא מיר האבן געלערנט אמר רבי שמעון בן אלעזר רבי שמעון בן אלעזר האט געזאגט מודים בית שמאי ובית הלל די זאך האלטן אלע גלייך שמוליכין את הסולם משובך לשובך איך מעג פירן די לייטער פון איין שובך צום אנדערן משום שמחת יום טוב, כ'זאל האבן פלייש אויף יום טוב מעג מען, לא נחלקו, די מחלוקת איז נישט אלא להחזיר נאר וועגן צוריק לייגן, שבית שמאי אומרים די בית שמאי זאגן אין מחזירין מען טאר נישט צוריק טראגן אויף דעם ארט ווי ס'איז געוועזן, ובית הלל אומרים אף מחזירין מען מעג צוריק לייגן אויכעט, איז דאך אונזער משנה נישט מיט דער תנא, ווייל דער תנא זאגט אז די מחלוקת איז נאר וועגן צוריק לייגן די לייטער אויף איהר ארט ווי ס'איז געוועזן, אבער פירן האלטן אלע מ'מעג, און ביי אונז אין דער משנה שטייט מ'פירט זיך וועגן פירן. אמר רב יהודה, ס'נאך אלץ די ברייתא, רב יהודה האט געזאגט במה דברים אמורים, ווען, זאגן מיר, פירן מעג מען, און די מחלוקת איז וועגן צוריק טראגן, בסולם של שובך, א סולם וואס באלאנגט צום שובך, אבל בסולם של עליה, די סולם וואס מען נוצט עס אויף דעכער, דברי הכל האלטן אלע אסור, אז ס'איז אסור צו, ב אלעס. ס'איז אסור נאר צו טראגן צום שובך אויכעט. פארוואס? ווייל דארטן נאר ווען ס'איז סולם של שובך איז שובכו מוכיח עליו, זעט מען אז ער דארף עס נישט צום דאך, אבער אן אנדער לייטער איז אסור. איז פשטות ווען מ'לערנט אזוי די ברייתא, קאן מען מיינען, וואס קריגט רבי יודא אויפן תנא קמא? לויטן תנא קמא איז נישט דא קיין חילוק צי דאס איז סולם של שובך צי דאס איז סולם של עליה, שטענדיג זאגן מיר פירן מעג מען, נאר צוריק טראגן איז א מחלוקת, קומט צו גיין רב יהודה, און רב יהודה איז מחמיר, און ער זאגט ניין, דער גאנצער היתר איז נאר סולם של שבח. ווי איך קען לערנען א צווייטן פשט אויכעט. אז רבי יהודה זאגט די ווערטער במה דברים אמורים גייט ער נישט קריגן אויפן תנא קמא, נאר רבי יהודה גייט מפרש זיין דעם תנא קמא, רבי יהודה זאגט, זאלסט נישט האבן קיין טעות אין תנא קמא אז ער האט מתיר געווען יעדן לייטער, זאג איך דיר ער האט נאר מתיר געווען צו טראגן של שובך און צוריק של שובך די מחלוקת. יעצט איז דא נאך א מאן דאמר.

דו האסט דאך פריער געזאגט אז של עליה טאר מען אינגאנצן טאר מען נישט טראגן, זאג איך דיר, טראגן טאר מען טאקע נישט, אבער מטהו מחלון לחלון מעג מען, קומט אויס אז ער איז מקיל, מיר קענען אנדערש לערנען אז ער גייט מחמיר זיין, דו האסט געזאגט אז א לייטער של שובך מעג מען טראגן. משובך זאג איך ניין, טראגן קען מען נישט, וועלכע זאך בין איך דיר נאר מתיר, נאר מטהו קומט אויס ער איז מחמיר, אחרים אומרים משום רב דוסא, אנדערע זאגן אז רב דוסא האט אנדערש געזאגט, נישט בלויז מטהו, מטהו איז דאך די טייטש אזוי אז די פיס פון די לייטער שטייט אויפן זעלבן ארט, נאר איבערבייגן, זיי זאגן אף מדדין בו. מדדין ווערט אנגערופן אז אביסעלע אוועקריקן, קליינע ביסעלעך, מען דארף דאס נישט טראגן, אביסעלע ריקן, דאס מעג מען. דערציילט די גמרא א מעשה, בני רב חייא, די קינדער פון רב חייא, נפוק לקרייתא, זענען ארויסגעגאנגען אין די דערפער דארט זעהן וואס טוט זיך ביי זיי אין די פעלדער, כי אתו זיי זענען אהיימגעקומען, אמר להו אבוהון האט זייער טאטע געפרעגט, כלום מעשה בא לידכם, ס'האט אייך געשעהן עפעס א מעשה, א שאלה, אמרו לו האבן זיי געזאגט צו אים, סולם בא לידינו, ס'איז געקומען אין אונזער האנט א סולם, מ'האט געפרעגט אונז א שאלה צו מ'מעג פירן סולם של עליה לשובך, א סולם של עליה איז געווען די שאלה, והתרנוהו האבן מתיר געווען, אמר להם האט רב חייא געזאגט צו זיינע קינדער, צאו ואסרו מה שהתרתם, גייט ארויס און אסר'ט דאס וואס איהר האט מתיר געווען, פארוואס? פארוואס האבן זיי מתיר געווען? און פארוואס זיי האבן געזאגט אז מען מעג פירן א סולם של עליה לשובך? אינהו סבור ווייל זיי האבן געלערנט מדקאמר רבי יהודה אז רבי יהודה האט געזאגט בסולם של עליה לא פליגי בסולם של עליה איז נישט דא קיין מחלוקת אויף דאס האלטן אלע אז מען טאר נישט מכלל קומט דאך אויס רבי יהודה קריגט אויפן תנא קמא דתנא קמא סבר דער תנא קמא לערנט פליגי. אז דער תנא קמא לערנט אויכעט אז בשל עליה קריגט מען זיך בחזרה, און אלע זענען מודה אז מען מעג עס פירן, דעריבער איז רבי יהודה א יחיד, קריגט זיך מיטן תנא קמא א רבים, בלייבט דאך די הלכה ווי די רבים, דעריבער האבן זיי מתיר געווען מען זאל פירן א סולם של עליה צום שובך, אבער ולא הוא, ס'איז נישט אזוי, זיי האבן געמאכט א טעות, פארוואס? ווייל רבי יהודה טעמיה דתנא קמא מפרש, רבי יהודה דעם טעם פון תנא קמא קא מפרש, ער זאגט אז די רישא ווען זאגט דער תנא קמא אז מען מעג פירן, מען מעג נאר פירן א סולם של שובך, אבער של עליה איז קיינער נישט מתיר, ממאי.

מען פירט דעם סולם פון איין שובך צום אנדערן שובך, דאס הייסט אז דער לייטער שטייט ביי א שובך, מוליכין את הסולם לשובך מיבעי ליה, מען פירט די לייטער צו דעם שובך, די לייטער איז נישט קיין חילוק ווי עס איז געווען, אלא לאו הכי קאמר, דארף איך זאגן אזוי, של שובך אין, לויטן תנא קמא מעג מען נאר של שובך, של עליה לא. ואידך וואס איז זייער סברא? פארוואס האבן זיי געמאכט דעם טעות? זיי זאגן מי קתני שטייט דען סולם של שובך, שטייט נישט סולם של שובך, אז די סולם באלאנגט צום שובך, איי דו פרעגסט מיר פארוואס שטייט מע משובך לשובך, צוליב א צווייטן טעם, משובך לשובך קתני, ואפילו לכמה שובכין, אז מעג עס טראגן צו דעם שובך נאכער צו א צווייטן נאכער צו א דריטן, דעריבער שטייט מע משובך לשובך, אבער וועלכע סולם האבן זיי געמיינט רעדט זיך סולם של עליה. איכא דאמרי, אנדערע זאגן די מעשה איז געווען אביסל אנדערש, אמרו לו, זיי האבן אים געזאגט, הטוי סולם של עליה בא לידינו, ס'איז געקומען צו אונזער האנט א שאלה צו מען מעג איבערבייגן א סולם של עליה פון איין פענסטער צו דעם אנדערן, והתרנוהו, און מיר האבן דאס מתיר געווען. ווי קומט דארט די לייטער? די לייטער איז דארט געשטאנען מבעוד יום. אמר להם האט ער געזאגט צו זיי, צאו גייטס ארויס ואסרו איר זאלט אסר'ן מה שהתרתם וואס איר האט מתיר געווען, אינהו סבור זיי האבן געמיינט אז ס'קומט יעצט צו גיין רב דוסא, קומט צו גיין רב דוסא אויף מקיל צו זיין, אז מאי דקא אסר תנא קמא, וואס זיין תנא קמא, ווער איז דער תנא קמא פון רב דוסא, וואס רב יהודה האט גע'אסר'ט, של עליה קא שרי רב דוסא, דאס קומט רב דוסא מתיר זיין אז מ'מעג עס מטה זיין, ממילא האבן זיי גע'פסק'נט אזוי ווי. רב דוסא נישט ווי רב יהודה ולא היא ס'איז נישט אזוי רב דוסא קומט מחמיר זיין מאי דקא שרי תנא קמא וואס דער תנא קמא פון רב דוסא האט מתיר געווען וועלכע זאך האט ער מתיר געווען ער האט דאך מתיר געווען סולם של שובך. קומט צו גיין רב דוסה, קא אסר רב דוסה, און ער זאגט אז סולם של שובך טאר מען נישט פירן משובך לשובך, ווייסט איר וואס כ'בין דיר מתיר? נאר הטוי, און דא האט די בני רב חייא האבן דאך מתיר געווען וועלכע זאך? זיי האבן דאך מתיר געווען מען זאל איבערבייגן סולם של עליה, סולם של עליה טאר מען נישט לויט רב דוסה, און פארקערט גאר, רב דוסה איז נאך א מחמיר אז אפילו ביי של שובך, זאגט ער אז מוליכן טאר מען נישט, נאר דווקא מטה זיין. רשי. אויף דער ערשטער שורה, מתניתין דקתני די משנה וואס שטייט בהולכת סולם פליגי, די מחלוקת איז צו איך מעג טראגן די לייטער צום שובך, דלא כי האי תנא, נישט ווי דער תנא דקתני וואס דער תנא לערנט בהולכה מודה אז אפילו די בית שמאי האלטן אויכעט איך מעג טראגן די לייטער צום שובך. מפני שצורך יום טוב היא, ווייל ס'איז צורך יום טוב. אבל של עליה אסור, די סולם של עליה טאר מען נישט, סיי פירן סיי צוריקטראגן לויט יעדן איינעם איז אסור, דההוא ודאי אמרי דארט וועט מען זיכער זאגן להטיח גגו הוא צריך, ער דארף שמירן דעם דאך.